אונז האלטן אינמיטן די רמב"ם, יעדער איינער זאל עפענען א רמב"ם, און זען ווי מען האלט, כ'וועל עפענען אויך א רמב"ם, כ'וועל זען די מפרשים אויכעט. איז אזוי, אונז האבן געלערנט, אויב מ'האלט מסתמא ביז דא יא. פרק ד' הלכה ז', האבן מיר געלערנט גאנץ הלכה ז' שוין? אונז האבן געלערנט אזוי, חזר'ן, מ'זאל וויסן. איך וויל זאגן א שטיקל הקדמה, אזוי ווי אלעמאל.

יא, מאי נפקא מינה. אונז האבן גערעדט אויף באריכות אין די ערשטע שיעור אין די סיריס, אז עס איז דא מענטשן וואס ביי זיי איז א קליינע נפקא מינה, מ'זאל זאגן עס איז וויכטיג, עס איז זייער וויכטיג, עס איז א נפקא מינה לענין שכר ועונש, רייט? אין אנדערע ווערטער, וויבאלד, כ'גיי זאגן אזוי, כ'וויל ארויסברענגען די פוינט, ווייל עס איז וויכטיג, א וויכטיגע פוינט אין אידישקייט אין לעבן. וויבאלד.

דינט דער אייבערשטער, זיין א מענטש, איך ווייס אזוי ווייטער. וואס מיינט ס'וועט זיין גוט? ס'וועט זיין רעגן און עסן און קיען און שפע און אזוי ווייטער, יא. דאס איז דער טייטש אין די תורה. פאר דעם דארף מען נישט קיין נשמה, רייט? ווייל יעדער איינער פארשטייט וואס מיינט ס'זאל זיין גוט, שטייט ונתתי גשמיכם בעתם, ונתנה הארץ יבולה וכו' וכו', א גאנצע אריכות אלץ דברים פשוטים ביותר. זייער תכלית'דיגע זאכן, דארף נישט קיין שום גארנישט פענסי נשמה פאר דעם, אקעי? פארשטייט זיך מ'דארף אביסל פארשטיין וויאזוי דאס דארף צו ארבעטן, יא? מ'קען פרעגן, ס'דא אנדערע וועגן וויאזוי מ'קען מזהה וויאזוי דאס ארבעט, וויאזוי ארבעט דאס אז אויב מ'איז גוט האט מען צו עסן? צורמאמאלען. וויאזוי ארבעט עס? שכל'ן, הא? איין מינוט. אזוי זאגסטו? איז מ'קען זאגן, מ'קען זאגן, צוויי פשטים, כ'וועל זאגן זייער קלאר, ס'דא צוויי פשטים, ס'דא צוויי וועגן וויאזוי דאס צו פארשטיין, און מ'דארף. ס'איז באופן כללי צוויי וועגן וויאזוי צו לעבן אויף די וועלט. איין וועג זאגט, אזוי ווי מ'לערנט אין די חדר, לכאורה די וועג, אז ס'דא אזא א מענעדזשער פאר די וועלט, מ'רופט אים א גאט, ער קען טון וואס ער וויל, ער איז אזא א מי יאמר לו מה תעשה, ער קען, אויפגעסעט אזא סיסטעם, אזוי ווי אין חדר, חדר איז א ארטיפישעל שכר ועונש סיסטעם, רייט? ווער ס'העט קענען די גמרא האט מען דאך געגעבן א קענדי, די גמרא מיט די קענדי האבן גארנישט איינגעלייגט, אבער ס'דא איינער וואס ער איז די ביג באס, ער האט אויפגעסעט אזעלכע רולס, ווער ס'העט באקומען א קענדי האט זיי האט אים, ווער ס'העט לערנען העט באקומען א קענדי, ווער ס'העט נישט לערנען העט באקומען א פאטש. און אזוי אזוי פארשטייט מען פשטות די עיקר התורה, דאס איז ממש עיקר התורה, והיה אם שמוע, מ'זאגט עס ביי די צווייטע פרשה פון קרישמע, א וויכטיגע זאך. אזוי לערנט מען בפשטות. דאס איז איין וועג. ס'איז אבער נישט אמת אז דאס איז די פשוט'סטע פשט. שטייט נישט דאס געהעריג אין די תורה. און בפרט אויב ווער ס'קוקט אין נביאים וכתובים און ספר משלי למשל, וועט זעהן אז ס'דא נאך פשטים צו פארשטיין אין דאס. און מ'דארף עס ברייט, מ'קען עס ברייטער פארשטיין. מ'קען רעדן פארוואס ס'איז אויכעט אזא זייער א קליין קעפיגע גאט דער גאט, פארוואס, פאר אסאך ריזענס. און ס'איז אויכעט אביסל א. עס האט נישט, אנדערע ווערטער, עס האט נישט קיין עכטע קאוז און עפעקט, רייט? עס איז נישט עכט אז, אנדערע ווערטער, עס איז נישט, עס זאגט נאכאלץ נישט אז עס איז גוט צו זיין גוט. די יסוד התורה איז אז עס איז גוט צו זיין גוט. ווער עס פארשטייט אזוי וויאזוי איז עס גוט, ווייל עס איז דא א גאט וואס שטייט אינדרויסן פון די סיסטעם און ער שפילט ארום מיט די שאך שטיקלעך און ער גיבט פאר ווער עס איז גוט גוטס, סאו עס איז נישט עכט גוט צו זיין גוט. עס איז גוט צו זיין גוט, מען קען עס רופן במקרה, רייט? במקרה, יאפ, ס'נישט גוט צו זיין גוט, ס'איז נישט אמת די גוט צו זיין גוט, ס'איז נאר איינער האט פונקט א וועלט אויפגעשטעלט, אויב דער אייבערשטער וואלט געמאכט די וועלט אנדערש וואלט געווען א אנדערע גאט, א רשעות'דיגע גאט, ער וואלט געמאכט פונקט פארקערט די רולס, ווער ס'איז שלעכט באקומט שכר און ווער ס'איז גוט באקומט עונש, וואלט געווען אויך גוט, אפשר די גמ' זאגט אז ס'דא מענטשן וואס קוקן אן גאט אזוי, זיי זענען משוגע, ער ברענגט, די רמב"ם אויך, זיי ברענגען אזוי, ס'דא מענטשן וואס האבן אזוי געזאגט, אין הכי נמי, אלץ איז רצון השם, די אייבערשטער, ווען ער וואלט געוואלט וואלט ער געקענט אלץ פארקערט, א צדיק באקומט א שכר, א עונש, רשע באקומט א שכר, כ'האב מזל אז די אייבערשטער האט עס געמאכט אזוי.

היינט איז גאט נישט אין די גיסטע פון מאכן געבן קענדיס פאר ווער ס'איז גוט, ער איז אויפגעשטאנען אין א שלעכטע מוד, אדער איך ווייס מ'רופט עס הסתר פנים די רבנים היינט, נישט נאר היינט שוין א לאנגע צייט, רמבן, איז בעיסיקלי די גאנצע תורה סטאפס, ס'איז נישט עכט גוט צו זיין גוט, א גרויסע צרה איז דאס, גרויסע בעיה, און ס'אמת אז ס'איז נישט די איינציגסטע וועג וויאזוי דאס צו פארשטיין. יעצט ס'דא וואס ס'דא א וואס ס'דא א וועג צו פאטשן די ערשטע וועג יא די ערשטע וועג וואס זאגט אז מען איז אז מען איז גוט איז מען ווערט איז גוט ווייל די אייבערשטער שיקט גוטע קענדיס דורך זיין פענסטערל קען מען עס פעטשן און זאגן נו מען איז נישט גוט אויף עולם הזה ס'עט זיין גוט אין עולם הבא יא ווייטער נאך אלס פארשטאנען אז ס'איז גראדע די אייבערשטער געבט פאר ווער ס'איז גוט גוטס פרעגסטו ואם תאמר ס'איז נישט גוט דא ס'איז נישט אמת ויש לומר פסי ירחיקא דיסא אין עולם הבא ס'עט זיין גוט. ווענעווער דעט איז, נעקסט תחיית המתים און משיח, איך ווייס עט סאם טיים וועט זיין גוט, היינט איז נישט גוט, אזוי פארשטייט מען ווייטער, און ס'ווייטער די זעלבע, נישט נאר ס'איז נישט בעסער געמאכט, ס'איז אסאך ערגער געמאכט, ס'איז אלץ אזוי ווי א געים וואס מען שפילט וואס מען קען נישט אפילו זען, נישט נאר ס'איז נישט גוט צו זיין גוט באמת, ס'איז נישט אפילו גוט בעולם הזה איז נישט גוט צו זיין גוט, בעולם הזה אין אנדערע ווערטער די כלל חק העולם אויב איינער קעירט נאר וועגן עולם הזה, עולם הזה איז גוט צו זיין שלעכט. גוט צו זיין שלעכט, ממש די משל.

און מען קען קוקען אין ספרים וואס זענען געשריבען געווארען בדרך השכל אזוי ווי ספר משלי, ספר קהלת דינגט זיך אויף דעם טאקע אבער אויך בדרך השכל, אבער למשל ספר משלי, ספר משלי זאגט די זעלבע טיזעס פון די תורה, און זאגט, משלי איז ספר החכמה רופן עס חזל, ער זאגט די זעלבע טיזעס אז ווער ס'איז גוט איז גוט, ווער ס'איז שלעכט איז שלעכט, אבער ער איז גראדע מסביר זייער פראקטיש ספר משלי שטייט קיינמאל נישט אז ווער ס'איז גוט, מיינט ווער ס'האט גוטע מידות, ווער ס'איז נישט קיין עצל, ווער ס'איז נישט קיין טיפש, ווער ס'איז נישט קיין מזנה און אזוי ווייטער די עניני מוסר וואס די ספר משלי רעדט, ווער ס'גייט נישט קעגן די מלכות, ווער ס'גייט נישט קעגן גאט, אויך גוטע זאכן. זאגט ער נישט אז גאט גייט אים ליב האבן און מאכן גוט, אפשר שטייט אפילו אויך אזעלכע לשונות, אבער באופן כללי איז ער זיך גאנץ גוט מסביר, למשל ספר משלי שטעלט פאר ווי א טאטע אדער א מאמע זאגט מוסר פאר זיין זון, און ער איז מסביר קוק זאלסט וויסן ממש באריכות גדול אין ספר משלי אז מ'טוט ארויסגיין אין די גאס צו זעהן עפעס א פרוי וואס לוס וואמען זי איז מציע איר איר סחורה פאר יעדע איינער זי זאגט עס קומט צו מיר ס'וועט זיין געשמאק נתעלסה באהבים און אין האיש בביתו קיינער נישט אינדערהיים קום ס'איז גוט זאלסטו וויסן אז דאס איז נישט קיין גוטע דיל. אזוי איז טאקע משלי. ס'איז נישט קיין גוטע דיל. ס'זעט אויס א גוטע דיל. ס'איז א גוטע דיל פאר איין נאכט, פאר צוויי נעכט, כ'ווייס נישט. ס'איז נישט קיין גוטע דיל. א בעסערע דיל איז צו חתונה האבן און בלייבן מיט איין פרוי. שמח באשת נעוריך און אזוי ווייטער. אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת פארוואס? ס'איז אסאך ריזענס. אבער מ'קען עס גאנץ גוט פארשטיין אן קיין אן קיין שכר ועונש, אן קיין מעדזשיק, נישט קיין גוטע לאנג טערם פלען, איך רוף עס אסאך מאל א שארט טערם פלען, נישט קיין לאנג טערם פלען, לאנג טערם פלען איז בעסער צו טרעפן איין ווייב און איר ליב האבן, מען זאגט דאך, מען רעדט דאך מען זאל ליב האבן, זאלסט האבן א ווייב, זאלסט איר ליב האבן און און זיין זיין געשמאק און אלעס, נישט געקומען צו זאגן מען זאל עס נישט זיין געשמאק, יא, זייער, פארשטייט זיך, אבער וואס ער איז געקומען זאגן אז דו ווילסט ס'זאל זיין געשמאק, האב איך פאר דיך א בעסערע וועג, ווי די דרך הזנות, ס'איז דא א דרך הזנות, וואס איז זייער מפתה, בפרט פאר אינגעלייט, אזוי ווי עפעס די מטארד האט, מען איז יונג, מען מיינט אז עס וועט זיין, עס וועט זיין גוט, ביז דערווייל, וועסט זען אז, וויאזוי שטייט דא, רגליה יורדות מות, ואחריתה מרה כלענה, צום סוף רודפ'ט זי דיך, וואטעווער, מען קען קוקן אין די אלע היסטערי בוקס און מעשה ביכער זען וויאזוי פונקטליך עס שטעלט זיך אויס דאס, אבער באופן כללי איז א בעסערע פלאן, איז צו צו מאכן די פלאן פון, די גוטע פלאן, הנקרא גוט. און וואס מיינט דאס גוט? דאס גוט, אין אנדערע ווערטער, משלי'ס טיעזיס איז זיין גוט איז גוט. כפשוטו, צו האבן חתונה מיט איין פרוי און בלייבן מיט איר איז בעסער ווי צו ארומלויפן צו די זונה יעדן טאג. ס'איז בעסער. ס'איז בעסער, נישט בעסער ווייל די אייבערשטער האט עס מער ליב, אדער בעסער ווייל ער וועט שיקן מער פאנישמענטס און אזוי ווייטער, ס'איז בעסער פאר די ענין פון חתונה האבן, פאר די, פאר דאס איז בעסער, ס'איז בעסערע סעקס ווי מ'זאגט אויף ענגליש, יא? ס'איז בעסער. פלעין בעסער. בעסערע לעבן. אזוי זאגט, ספר משלי זאגט אזוי, דו ביסט מחולק, ס'איז דא געווען א איד, די זעלבע מחבר, לויט געוויסע מפרשים, ער האט געשריבן א אנדערע ספר וואס זאגט אנדערש, אבער אין דעם ספר זאגט ער אזוי. עס איז נישט נישט מוכרח, איך זאג נישט אז עס איז נישט מוכרח, אבער מיט אביסל אמונה קען מען עס פארשטיין.
אה, נאר ווייל דו ווייסט אז עס איז גוט, אן דעם. ניין ניין, פארקערט, פונקט פארקערט, פונקט פארקערט. די ספר משלי פארציילט דאך די מעשה פארקערט, ס'איז דא א טאטע, עלטערע איד,

די דרך פון זנות פירט שאול און אזוי ווייטער, שאול מיינט ער נישט גייט אין גיהנום רייט, ס'מיינט צו זאגן עס איז א חרוב לעבן, און די וועג פון חתונה האבן און אזוי ווייטער פירט צו גאנץ א גוט לעבן, און ער זאגט דיר, דו ווייסט דאך נישט, נאכנישט געווען דארט ביסט נאך יונג, זאג איך דיר ממרום שנותי וויאזוי ס'זעט אויס די וועלט, דעטס די סטארי אוו ספר משלי, און דעטס. זייער אויף א כלליות'דיגע וועג, ווייל בפרטיות איז דא זייער אסאך מענטשן וואס טוהן אלע סארט זאכן, בפרטיות איז דא מענטשן וואס האבן ביידע. קומט מען שוין אין ערגעץ. מ'קען אלעס, מ'קען אלעס, מ'קען אלעס, מ'קען אלעס אריין, איך נישט. אקעי. איין מינוט. מ'קען אסאך זאכן. זאג מיר נאר וואס די ספר משלי זאגט. אפשר איז נאר על הרוב, ווייסט וואס? אפשר איז נאר על הרוב און וואס? נאכאלץ א גוטע עצה על הרוב. עס איז דא איין יוצא מן הכלל וואס ער קען זיין א רשע און ס'גייט אים גוט. אויב מ'האט גענוג געלט. איין מינוט, יעצט ביסטו שוין, יעצט זוכסטו שוין א אנדערע סארט חשבונות. איך זאג דיך אז ס'דא א מהלך וואס זאגט אז דו ווילסט א גוטע לעבן, דאס איז די וועג. עסטו פרעגן, איך קען איינער וואס פונקט האט אים געלונגען, ווייסטו וואס, ביי איינעם איז געלונגען, על פי רוב, רוב מער מענטשן געלונגט דעם וועג ווי יענעם וועג, איך דארף נישט אפילו אנקומען די אלע קשיות וואס קהלת האט, איך האב אמאל געטראפן עפעס א רשע וואס האט איבערגעלעבט און אזוי ווייטער, האסטו געטראפן, מען רעדט דאך על רוב און דאס איז אמת, אויב די גאנצע וועלט און אזוי ווייטער, קלאר דאס איז זיכער אמת, איך מיין מער אמת ווי נישט, און שוין, וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז ס'דא א אנדערע טעארי פון. די זאך אויב מ'איז גוט עט זיין גוט, וואס אין די טעארי איז נישט במקרה איז ווייל ס'איז דא עפעס א גאט אדער עפעס א מעשה עפעס א א שפילער פון אויבן וואס מאכט אז ס'זאל ווערן גוט אויב מ'איז גוט, נאר ס'איז פשוט געבט ארויס אז גוט, ווייל מ'קען זאגן די בחירה בדרך הטוב פירט אן צו גוטע תוצאות, אויב דו ווייסט עס נישט דארף דיך איינער פארציילן די טאטע אדער די תורה, הועווער ס'איז. ס'איז שווער צו זאגן עס אויף יעדע זאך. אפשר דענע זאכן זענען נישט גוט? אין אדער ווארדס, דיס דיס טעארי איז ריעלי, די פראבלעם מיט דעם, לאמיר אביסל מסביר זיין, דאס איז וויאזוי הייסט עס, די פראבלעם מיט די ערשטע טעארי איז אז ס'האט נישט עכט א דעפינישן פאר גוט. לאמיר פארשטיין אזוי, מיט וואס מיט וואס איז צו לייגן תפילין גוט? ווייל מ'באקומט שכר פאר דעם? אויב די אייבערשטער וואלט געזאגט אז מען זאל דווקא שלאגן די ברודער יעדן טאג און וואלט געווען יענץ געווען גוט. אויפן צווייטן טעארי דא איז זעלבע זאך. געדענקסט? ניין, די צווייטע טעארי גייט פארקערט, ער זאגט, קוק ארום ווער האט א גוטע לעבן. וועם ס'גייט גוט, ווער ס'לייגט תפילין גייט אים גוט, כלומר, זעהסט דאך ס'גייט אים גוט, נישט פארוואס עפעס, דאס איז די פאקט, איט ווארקס בעקווארדס, איט ווארקס די אדער וועי אראונד, נישט ער דעסיידט אז דאס איז גוט, און נאכדעם געט דעסיידט ער דיך צו געבן קענדיס, ער קוקט ווער באקומט קענדיס. האמת, אונז האבן גערעדט פון א משל פשוט, א משל פשוט, ווער ס'גייט נישט נאך די זונה דארט, מ'זעהט אז ווער ס'האט חתונה געהאט און אזוי ווייטער,

זיכער נישט אז מען קען זיין א רשע און שאקלען לולב. אבער דאס איז נאך א, עקזעקטלי, דאס איז נאך א שמועס. נאך א שמועס. נאך א שמועס. אונז זענען זייער צוגעוואוינט. איז דא נאך א דעפענישן פאר גוט? איט דיפענדס וואט יו מין ביי גוט פאר די מענטש. אז ס'איז גוט. אז ס'איז גוט. אז ס'איז גוט. אוודאי. וואס איז די שאלה? וואס פארשטייסטו נישט? ניין, איך וויל נישט יעצט אויסזאגן טעמי המצוות. איך זאג נאר די טעאריע פון וואס. דאס איז א קשיא.

דאס איז דאך זיין תורה. אקעי? ס'איז גאנץ א גוטע תורה. וואס איז מיט לייגן תפילין צו ס'שטימט אריין אין דעי פרעימווארק אדער נישט? א גוטע שאלה. נו איך זאג דאך די מהלך וואס ער זאגט. דאס איז זיי רוב שלעכטע זאכן, רוב עכטע שלעכטע זאכן זענען בכלל נישט פאר'ן נישט. אוודאי. ער רעדט פון א גנב. די משלי האט די זעלבע סטארי וואס כ'האב געזאגט וועגן זנות האט ער וועגן א גנב.

איך איך זאג דיך, איך טריי דיר צו מאכן די מינימום ארגומענט, איך קען נישט, איך דיך דארף נישט מאכן, די ביסט די האלטסט זיך, די ביסט די חכם, די ערשטע, איינער פון די ערשטע חכמים וואס מ'גייט זיי נישט כאפן ביי די גניבה, רוב גנבים כאפט מען אין די ענד, ס'הייסט ס'איז א סכנה פון די תלייה, דאס איז א שכל'ישע זאך, נישט קיין אמונה, על פי רוב מ'כאפט אים ווייל דער'ס דער'ס ריזענס, דער'ס דער'ס סטראקטשורעל ריזענס וואי, באט כ'גיי נישט יעצט אריין, באט על פי רוב כאפט מען, אדער ס'איז שווער מ'זאל נישט כאפן, אבער די ביסט די ערשטע וואס מ'גייט מאכן א פערפעקט קריים, ס'איז נאו פראבלעם, די ביסט גערעכט.

איך בין נישט געקומען דא מסביר זיין, נישט אזוי איך בין אויך נישט געקומען מסביר זיין די גאנצע תורה, אויך נישט געקומען מסביר זיין אלע דזשאדזשעס, זאלסט פרעגן די דזשאדזש, כ'ווייס נישט. איך וויל סך הכל וואס איך וויל צו אנקומען דא איז, זייער א איידעלע זאך. יעצט לאמיר צוריק גיין צו אונזער צו אונזער נפש זאך, אקעי? סאו אונז האבן אונז האבן די צוויי טעאריעס, און ס'דא ס'דא אזא וועג פון פארשטיין כל התורה כולה, אויב מ'וויל דווקא וויסן, און ס'פילן מאכט דיך גוט, און אזוי ווייטער. יעצט אויב מען וויל צוריק גיין צו די נפש דארף מען פארשטיין אז ס'דא עפעס ריעל דא, אין אנדערע ווערטער וואטעווער ווי קאל א סאול וואטעווער עס איז די וויאזוי מען איז עס מסביר וואס ס'איז די נושא פון די אמת'דיגע נושא פון די שיעור באט וואטעווער ס'איז דאס איז וואס ס'מיינט צו זיין א מענטש, רייט? דאס איז וואס מאכט דיך א מענטש. אקעי, יעצט אויב די די וועג ווי אזוי ס'גייט גוט פאר א מענטש איז אז די גאט, די געטשקע בעצם, שיקט אים קענדיס פארן זיין גוט, איז שיקט ער עס פאר דעם נפש, ממילא דער נפש איז א זייער גוטע אמצעי עס זאל ארבעטן, למשל אויב ס'איז נישט היינט, למשל א נפש וואס מאכט מיך היינט איז די זעלבע פון מיך מארגן, און אויך די וואס מאכט מיך היינט איז די זעלבע פון מיך נאך תחיית המתים, ווייל די נשמה בלייבט. עס דארף זיין עפעס א עפעס א חפצא פון נשמות אויף וועם ס'איז חל די שכר, און ער וועט אויפשטיין צו תחיית המתים, ממילא אויב איז נישטא קיין, איז זייער וויכטיג, זייער וויכטיג פאר די אלע מענטשן וואס לעבן אין די די ווערזשאן פון שכר ועונש, פון פון פון מענטשליכקייט, פון זיין גוט ווייל זיי באקומען שכר, איז זייער וויכטיג צו גלייבן אין א געוויסע קיינד אוו נשמה, זייער וויכטיג צו האבן עפעס א חפצא, עפעס א ממש א חפצא. וואס קודם כל ס'דארף קענען לעבן יעצט, ס'דארף קענען זיין די זעלבע פון נעכטן ביז היינט, איין זאך, און ס'דארף זיכער זיין די זעלבע פון היינט ביז נאך ווענעווער די שכר וואס אונז גלייבן גייט קומען ווייל ס'איז נישט געלונגען דעם מאל, און האפן אז נעקסט מאל באקומען די קענדי, איז זייער וויכטיג, און אויב מ'עט קומען פאר אזא מענטש און אים זאגן אז רבי לעבן, נישט דא אזא נשמה, קיינמאל נישט געטראפן.

אז צו זיין גוט מיינט אז דו זאלסט זיין גוט. ס'מיינט נישט אז דו זאלסט טון א זאך וואס א צווייטער האט געזאגט ער גייט פאר דיך געבן שכר, דאס הייסט נישט בכלל צו זיין גוט. סאו ס'מוז זיין עפעס א זאך וואס הייסט אז ס'איז גוט. פיגור אויס וויאזוי איז עס גוט פאר א מענטש. און ביי די וועי, א מענטש, אסאך מענטשן גייען טאנצן און זאגן פלעזשער איז גוט, פלעזשער איז נישט גוט. רוב מענטשן קענען נישט לעבן נאר לעבן פון פלעזשער, אפשר אגעין אויב דו ביסט איין חכם, איך רעד דאך נישט פון דיך, רוב מענטשן דארפן למשל מינינג עט ליעסט, אנישט קענען זיי נישט לעבן, וואטעווער מינינג מיינט, ס'איז זייער א מאדנע ווארט, נישט יעצט אריין, אבער רוב מענטשן ווילן נישט, ווילן נישט פלעזשער, און אזוי ווייטער, ס'איז נאך פראבלעמס נאך כסדר, ס'איז אסאך פראבלעמס מיט זאגן, אויב דו האסט אזוי, אין הכי נמי, דו קענסט, דו האלטסט אז דו ענדשויסט דיך און דו גייסט דיך אלעמאל ענדשויען, דו גייסט און ס'דא וועגן, ס'דא גאנצע שיטות רוחניות וואס זייער גאנצע תכלית איז זיך אלעמאל ענדזשויען, ס'זייער שווער, מילא דארף מען מעדיטעיטן, און אזוי ווייטער, בסדר, איך רעד נישט פון דיך, איך רעד פון נארמאלע מענטשן, רוב מענטשן, רוב מענטשן איז די, צו מאכן פלעזשער די תכלית איז נישט קיין וועג, אנדערע ווערטער ס'איז נישט, ס'איז נישט וואס איז גוט פאר זיי, דעטס נאט וואט דעי וואנט, מילא דארף מען אויספיגערן, וואס? אמעריקע האלט האט עס אויסגעפיגערט? אז ס'איז אזוי גוט אדער נישט? איך פארשטיי נישט. דאס איז די ציל, די ציל פון לעבן איז. איך ווייס נישט אויב דאס איז די ציל פאר זיי, איך ווייס נישט. איי דאנט טינק סא, איי דאנט טינק עניוואן ריעלי בעליווס דעט, קאז איף דעי וואלד ריעלי בעליווד דעט, לייק לייק די די דא איז א thought experiment קאלד די ווייער העד, יו נאו וואט איים סעיאינג? פארוואס רעד איך וועגן דעם? פארוואס פארוואס גייט זענען נישט אלע מענטשן אויף העראאין, רבונו של עולם? אה אה אה, איין מינוט. לאמיר עס מאכן א חשבון, אפאר וואכן, אפאר וואכן. סא ס'איז שוין, האסט שוין געטראפן א תירוץ, האסט שוין געטראפן א וועג ארויס. איין מינוט, איך זאג דיך אז צו זיין אויף אפיאוידס איז די גרעסטע תענוג, מענטשן, איך האב עס קיינמאל נישט געטרייט, אבער מענטשן וואס האבן עס געטרייט האבן מיר פארציילט, ס'איז, דו האסט קיינמאל נישט געפילט אזא געשמאק אין דיין לעבן. פראבלעם איז אז מ'לעבט נישט אויף אייביג, סאו וואט? מען טרייט א גאנצע צייט ביז מען שטארבט און שוין, דעטס די פוינט עניוועיס רייט? וואטס ראנג וויט דעט? אויב ניין, אז האסט א נייע פראבלעם. ניין ניין ניין איך דארף נישט אנקומען צו דעם, פארוואס ווי ווי האסטו גענומען די זאך פון פון זיבעציג יאר? ביי די וועי ס'איז נישט, וועסט אויך מאכן אזא נומבערס, דאס איז צוואנציג פאון פאר צוויי יאר, ס'איז איין פאון פאר זיבעציג יאר קומט נישט צו, אמת? קומט נישט צו. והא ראיה ס'איז דא מענטשן וואס טוען טאקע די מהלך. חיים רייט? אה, ס'איז דא א נייע זאך, מ'דארף קענען זיבעציג יאר, ס'איז עפעס א נייע כלל, דעטס נאט דזשאסט פלעזשער, ס'איז דא עפעס א נייע כלל, האסט שוין צוגעלייגט א נייע זאך. איך וויל נישט שטארבן מארגן. איך זאג דיך אז דאס איז, פארוואס נישט?
ווייל איך וויל האבן אנדערע פלעזשערס אויך. אבער איך זאג דיך, איך האב א בעסערע פלעזשער.
רעד נישט פאר די דראג ריהעבס. דאס איז וואס אנדערש וואס איך מיין צו זאגן איז, דאס איז ווייל מענטשן, ווייל דאס איז נישט גוט, דעטס וויי, קאוז דערס סאמטינג ביסיידס פלעזשער דעטס טעללינג יו וואטס, וואט יור סעיאינג נאו איז איז וואן לייק ווערי בעיסיק טינג אז ס'איז נישט, ס'איז נישט קיין תכלית, ס'איז דא אנדערע זאכן, קיצור, פוינט איז, נישט אז קען מען דא יעצט אפפרעגן די שיטת העדעניזם, איך גלייב אז כמעט קיינער גלייבט נישט עכט אין דעם. דאס איך מיין צו זאגן, רוב מענטשן, און אפילו אויב יא, איז ווייל ער פילט אז דאס איז א גוטע וועג פון לעבן, אנדערע ווערטער דערס סאמטינג ביסיידס פאר דזשאסט ווייל פאר א ער איז נישט א גאנצן טאג דראגס, ער איז נישט א גאנצן טאג מעדיטעישן, נישט א גאנצן טאג אלע מיני אנדערע אופנים וואס פארשידענע מאדנע מענטשן האבן אויסגעפיגערט צו זיין אלעמאל פלעזשער. אדער נישט. ער רעדט נישט, ער זאגט נישט דאס. דאס איז דשאסט א וועי אוו. אבער דאס איז נישט יעצט די פוינט. די פוינט איז אז דאס איז נישט, ס'איז נישט קיין גוטע דעפענישן. אין אנדערע ווערטער, לאמיר צוריק גיין צו די עיקר, עיקר, די עיקר, די עיקר זאך וואס איך טריי צו אנצוקומען. איך טריי דא אנצוקומען אז אויב אזוי, דארף מען אויספיגערן א זאך, וואס די, וואס די גוטע זאך איז, וואס די גוטע לעבן איז. און ווי אזוי צו זיין, צו טון גוט, עס ברענגט צו דאס, איז זיין גוט. ענד דערפאר אלסאו. וואס גיין גוט פאר וועמען, גיין גוט פאר דיר, כ'מיין דערביטער זיין גוט פאר דיין פאר דיין סאול, פאר דיין נשמה, דעטס אנאדער וועי אוו סעיאינג רייט? ממילא קענסטו אויספיגערן עפעס א אנדערע סארט נשמה, דו דארפסט נישט די חפצא פון נשמה, נישט דאס וואס דו זוכסט, אויב איך וועל קומען זאגן, איך רעד נישט צו ס'איז סורווייוו דעט, דעטס אנאדער קוועשאן, איך דארף נישט אפילו אנקומען צו דעם, די אמת דארף דארף באמת נישט אנקומען צו דעם, איך האלט זייער שטארק פון דעם, מען דארף נישט גלייבן אין עולם הבא צו זיין א צו זאגן אז ס'איז דא אזאך א גוטע לעבן אויב עס איז גוט, ווייל די תורה זאגט נישט דאס. אין פשוטו של מקרא. מען דארף נישט האבן קיין עולם הבא ס'זאל זיין א זאך א גוטע לעבן, און א וועג אנצוקומען צו דעם וואס איז גוט, און א וועג וואס מען טוט א שלעכטע לעבן וואס איז שלעכט. דאס שטייט אין פשוטו של מקרא, שטייט נישט גארנישט וועגן עולם הבא, און דאס מיינט אז ס'איז דא אמת'דיג א וועג צו טראכטן אזוי. און איי וועסטו פרעגן א קשיא, יעצט צו פרעגן א גוטע קשיא, און דער רמב"ם האט נישט כמעט אזוי פארשטאנען, איך ווייס נישט אויב ממש, וועסטו פרעגן א גוטע קשיא, איך רעד נישט, איך זע דאך נישט אז אלע מענטשן וואס טוען גוט,

באט דער רמב"ם העד א גוד לייף סך הכל. מאטש בעטער דען די רשעים. סמאכט אזוי. א ברודער איז געשטארבן, ס'איז א גרויסע צרה. ס'אלץ צרות, באט ס'איז נאט בעטער דען אדער טינגס. אוו קאורס הי העד א גוד לייף. ער זאגט דאך אין יענע בריוו אליין זאגט ער אז ער האט א גוטע לעבן. ווען ער לערנט קען ער פארגעסן פון אלעס. ביי די וועי נאך א לייק. אזוי זאגט ער, אזוי זאגט דער רמב"ם. אין יענער זעלבע בריוו שטייט אז דאס איז אלץ ווען איך לערן נישט, ווען איך זעץ זיך לערנען עני אפילו חכמה אדער תורה, דעמאלטס גייט, דעמאלטס איז מיר גוט. דיס איז א קעפעביליטי דעטס נאט עקסעסעבל טו רשעים, רייט? ווייל זיי קענען דאך נישט לערנען. עטליסט פארט אוו בינג א צדיק איז קענען, איז לערנען, רייט? אפשר אינגאנצן, אבער עטליסט פארט. סאו על כל פנים, אבער איך רעד נישט פון דעם, קודם כל על רוב קען מען דאס זאגן, אבער לאמיר, לאמיר שוין אפילו זאגן אז מען דארף צולייגן עפעס מער טיפער, יא? אבער די מער טיפע זאך גייט מיינען, אין אנדערע ווערטער. כ'דארף זאגן וואס איז א נשמה? אזוי ווי דער פשוט'ער איד זאגט, אה, דו מיינסט אז דו ביסט וואס דו זעסט, וואס דו לעבסט יעצט, וואס דו ביסט, וואס דיין נשמה גייט זיין אין עולם האמת און תחית המתים און כ'ווייס וואס, די זעלבע זאך קען איך זאגן. די זעלבע זאך און דאס איז א טרו טינג דער רמב"ם אלסא דעט הי, דער רמב"ם אלמאסט טינקס דיס ריעלי סאלווס צדיק ורע לו, באט איך קען נישט עגעין ס'איז נישט אונזער נושא צדיק ורע לו, אונזער נושא איז וויאזוי צו האבן א גוטע לעבן. כ'קען דיך מסביר זיין, א וואס איז א נפש? וואס איז א גוטע נפש? וואס איז א נפש און דערפאר וואס איז א גוטע לעב, רייט? טו קוועשאנס דעט גאו ווערי וועל טאגעדער, אויב אזוי ווי ניין, כ'מיין זיין פשוט, רייט? דזשאסט טו בי, טו בי קלעיר. אויב מ'וועט וויסן וואס איז א, וואס איז א נפש, וואס איז א מענטש ריעלי, רייט? יו וויל אלסא נאו וואט א גוד פערסאן איז. ווערי סימפלי, רייט? א קאר, כ'וועל דיך פרעגן אז, וואס איז א קאר? מה זה קאר? זאג מיך א דעפינישן, א הגדרה פון א קאר, וואס זענען די למד'ן, וואס איז א קאר? א זאך וואס טראגט זיך. זייער גוט. א זאך, טראגט זיך, א זאך וואס פארט שנעלער ווי א פערד, אקעי? קאר איז א זאך וואס נעמט מיך פון לעיקוואד ביז ניו יארק אין בערך א שעה, גאנץ א געשמאקע זאך, דאס איז א קאר, אקעי, דאס, איך זאג נישט אז עס איז א גוטע זאך, דעטס א קאר, יעצט וואס איז א גוטע קאר? וואס טוט דיר דאס גוט? אויב איז עס נאך ממש גוט דארף איך נישט אפילו דרייען די סטירינג וויל, און עס פארט שנעל, וואס איז א שלעכטע קאר? וואס מיינט א שלעכטע קאר? וויאזוי איז א קאר שלעכט? א לעקסוס וואס פארט פערפעקט און מען קומט אן צו שלעכטע פלעצער. איך ווייס נישט, דאס איז נישט קיין שלעכטע קאר, דאס איז א שלעכטע מענטש וואס נעמט די קאר. א שלעכטע קאר, בתור קאר, נישט בתור, די רעדט דאס צוגעלייגט אלעס איז א אנדערע זאך, מער מיסילס און דא גוטע פלעצער, און ס'איז א גוטע פלאץ. א גוטע, שלעכטע קאר איז דשאסט א קאר וואס איז נישט ממלא, וואס אונז רופן אויף מוסר שפראך די בעלי מוסר, ער איז נישט ממלא דעם תפקיד, רייט? ער איז נישט. ער איז נישט קיין גוטע קאר, איז אפשר א גוטע, איך ווייס, א גוטע דעקארעישן, ביי די וועי איף דער איז א ווערי נייס קאר, איי'ל דשאסט שאו יו ווערי קליערלי, איף דער איז א ביוטיפול קאר, גיין צו א קאר שאו, און ווייזט דיך א ביוטיפול קאר, ס'זעט אויס ממש דאס, אבער ס'האט נישט קיין ענדשין אינעווייניג, אמת? ווייל ס'איז נאר א, ס'איז בכלל נאר א דמיון וואס איינער וויל דיך פארקויפן עפעס, ס'האט בכלל נישט, ס'איז נישט קיין קאר, ס'זעט אלעס, ס'האט אלעס, פעלט חוץ פון, חוץ פון די, די פוינט פון א קאר, רייט? חוץ פון די פאנקשען פון א קאר האט עס נישט. דאס איז א זייער שלעכטע קאר, הגם אז ס'זעהט אויס זייער שיין. אקעי, לעטס סעי דער איז א קאר, מ'וועט ווייזן זיין פונקטליך ווען ס'ווערט א קאר, עס זעהט אויס, ער טרייט אויסצוזעהן ווי א קאר, איז א פעיק קאר, רייט? איז א פעיק קאר, און נישט א פעיק, אויב ער זאגט אז ס, עגעין, איך פארשטיי וואס דו זאגסט, באט דו פארשטייסט די משל, אקעי? אדער, איך האב א זייער שיינע קאר אבער ס'צוברעכט זיך יעדע צוויי מינוט.

אויב א קאר, אויב מ'זאגט אויב א קאר איז א שיינע א שיינע זאך דעמאלטס דארף ער נישט פארן, דעמאלטס דארף ער נאר זיין שיין, רייט? אויב ער איז ביידע דעמאלטס זענען ביידע. זיין שלעכט איז נישט צו טוהן די תפקיד. עקזעקטלי, דעטס א בעיסיק דעפינישן אויף שלעכט. און אויף אלע זאכן זענען אזוי. וואס איז שלעכט? א שלעכטע זאך איז תלוי וואס יענע זאך איז. א שלעכטע קאקאש קעיק עס טעיסט נישט גוט. יא? ס'איז גאנץ גוט אויף בתור בתור אנשטאפן די בית הכסא, ס'איז גוט אבער בתור קאקאש קעיק איז נישט גוט. בסדר. בסדר, דאס איז דעפענישן, אגעין, איך דארף נישט אנקומען צו ס'איז אמת'דיג א דעפענישן, איך זאג נישט א שלעכטע קאר איז א קאר וואס פארט נישט, א שלעכטע מענטש איז א מענטש וואס מענטשט נישט, אקעי? ער מענטשט נישט ריכטיג, דאס מיינט א שלעכטער מענטש. אין אזער ווארדס, אויב איך וויל וויסן וואס א מענטש איז, וואס איז די גדר פון א מענטש, וואס איז די דעפענישן פון א מענטש, איך דארף קענען אויך מסביר זיין וואס איז א גוטער מענטש, וואס איז א שלעכטער מענטש. און אף קאורס, נאו יו אנדערסטענד אז די שכר מיט די עבודה זענען ליטערלי די סעים טינג.

משלי זאגט פשוט און איך זאג אויך אביסל טיפער ווייל אין אנדערע ווערטער למשל כ'וועל זאגן א משל רייט למשל משלי זאגט אלדאו איטס נאט סאו סימפל דעט דיס איז טרו באט לאמיר זאגן נאר א משל אקעי למשל משלי זאגט אז מ'זאל נישט זיין פויל פארוואס זאל מען נישט זיין פויל ווייל ווען מ'איז פויל וואקסט נישט די פעלד אינטערעסאנטע טבע ביי די וועי דיס איז עמעיזינג יו שוד בי עמעיזד ביי דיס. איז א נס, ניין איטס נאט א נס, איטס נאט א נס באט איטס אמעיזינג, אונז זענען זייער צוגעוואוינט צו דעם, באט יו שוד בי אמעיזד, ס'איז א פלא'דיגע זאך אז ס'דא על שדה איש עצל עברתי, און מען זעהט עס נישט גלייך, יא אין די ווינטער גייט ער טוט די זעלבע וואס אלע אנדערע, ווייל נישט ער טוט די זעלבע, ס'גייט אים אזוי גוט ווי יעדע איינער, רייט? לעטס בי קלער, ס'דא א חידוש דא, און ס'נישט נאר א חידוש אז מען זעהט עס, ס'איז אויך א חידוש אז די וועלט ארבעט אזוי, איטס אמעיזינג גאד מעיד די ווארלד אין דיס וועי, אין אזער ווארדס. און דו זעסט דאס איז דא א מענטש ס'איז נישט דא קיין ריזן פארוואס קיין סתם א העכער פארוואס איז אזוי יא איך פארשטיי עס ווייל מען זייעט נישט וואקסט נישט און פארוואס איז דאס יא שכוח דעטס איטס די ווארד נעטשער איז די גרויסע חידוש איטס א חידוש איף יו קאד סטעפ אוט אוו איט פאר א סעקאנד יו וויל סי דעטס א חידוש עקזעקטלי עקזעקטלי עקזעקטלי דערפאר ווען איינער זאגט דיך א גרויסע דרשה רבותי זאלטס וויסן אז ווער ס'זייעט נישט האט נישט קודם כל אסאך מענטשן ווייסן דאס נישט, אר עט ליסט ליוו עז איף דעי דאונט נאו איט רייט? אסאך מענטשן עס איז נישט דו זאגסט אז דאס איז נעטשער יעדער ווייסט נישט יעדער ווייסט והא ראיה מען דארף דאך אלץ זאגן מוסר קעגן זיין פויל מען דארף דאך אלץ נישט נאר אין אין אין אין דארף אין אין ישיבה זאגט מען די מוסר אז מען זאל נישט זיין פויל אויב מען וועט נישט לערנען די גמרא וועט מען נישט קענען נאר אויך אין ביזנעס דארף מען דאך זאגן די מוסר. ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זענען, זיי טראכטן, איך מיין ערנסט, ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זיי כאפן דאס נישט, זיי האבן עס נאכנישט מפנים געווען אז אויב מען ארבעט נישט האט מען זיכער נישט, אויב מען ארבעט יא, א ספק, יא, אויב מען ארבעט נישט האט מען זיכער נישט, אמת? נאכן ארבעטן זאגט די גמרא דארף מען מרבה זיין, דארף מען דאווענען, איך ווייס נישט אזוי, יא, אבער פארדעם האט מען זיכער נישט, עגעין, יוצא מן הכלל, דו ביסט דער וואס גייט געווינען די לאטערי, אבער די אלע אנדערע מענטשן, אפילו געווינען די לאטערי דארף מען עפעס טון, יא. אן קויפן א טיקעט געט נישט קיין לאטערי אויך נישט. אקעי. דאס נאך א גרע. אבער חוץ פון דעם יוצא מן הכלל אז מען ארבעט נישט האט מען נישט און דאס איז סאמטינג דעטס אן עמעזינג חידוש ביי די וועי. עס איז נישט נאר א חידוש אז מענטשן כאפן עס נישט, נישט ס'איז א חידוש אז מען זעט עס נישט גלייך, ס'נעמט צייט צו כאפן, יא, מען דארף ווארטן ביז איבער א יאר זאל זען ס'וואקסט ביי אים און ביי אים נישט. והנה פלוצלינג איז מלא קוצים וחרולים ביי די צווייטע נישט. און ס'איז א פלא בעצם פון די זאך. די ווארלד איז אזוי ווי ס'שטייט, די אייבערשטע כונן אה, ישבת לכסא, איך ווייס נישט וואס, צדק ומשפט מכון כסאך, די וועלט ארבעט מיט א צדק און משפט, מיט א מורא'דיגע לאגיק, ווער ס'ארבעט האט. ס'איז נישט מעדזשיק, נישט, ס'מאכט זיך נישט קיינמאל נישט אז ווער ס'איז, אגעין, איינמאל, ס'מאכט זיך קיינמאל נישט אז דער וואס האט נישט געארבעט האט און דער וואס ארבעט נישט האט יא. ס'איז א מורא'דיגע יושר פון די וועלט ארבעט, די וועלט ארבעט מיט א געוויסע אמת, מיט א געוויסע צדק, אקעי? דאס איז בתכלית א פשטות, יעצט אויב דו ווילסט קען מען גיין אביסל, קען מען רעדן אויף טיפערע לעוועלס, קענסט טיפערע לעוועלס איז א, איי העיט דיס ווארד, קען מען עס מאכן אביסל מער איידל, קען מען רעדן אביסל מער צו די זאך, אין אנדערע ווערטער, עס איז זאגן אמת, ספר משלי רעדט טאקע פון דיין פעלד, דאס גייט נישט וואקסן אויב דו זייעסט נישט, אויב דו ביסט פויל, אבער יעצט קען מען רעדן פון דיך. מען קען אפילו מיט דעם פארענטפערן די קשיא, אמאל מאכט זיך יא, עס קומט א שטורעם און אלע פעלדער ווערן פארשוועמט, נישט קיין חילוק ווער עס איז געווען פויל אדער נישט, יא? אבער עס איז נאך אלץ דא א חילוק פון די מענטשן וואס זענען געווען פויל און נישט געווען פויל, ווייסט פארוואס? ווייל עס איז פארט פון א גוטער מענטש, נישט נאר א גוטער פעלד, עס איז פארט פון זיין א גוטער מענטש, א אדם השלם, דיס איז דיס וועיר ווי געט דיס לענגווידזש אדם השלם רייט? א אדם השלם איז א גוטער מענטש, א גאנצער מענטש, אנדערע ווערטער נישט א האלבע קאר מיט דריי רעדער, א גאנצער מענטש, עס האט אלע זאכן וואס מאכן א מענטש א גוטער מענטש, איינער פון די זאכן וואס מאכן א מענטש א גוטער מענטש איז נישט זיין קיין פוילער שטריק. נישט נאר פאר אלע זיין פעלד גייט זיין גוט, נאר סערטען טיימס אפילו פארקערט, א גוטער מענטש ארבעט, ער איז נישט פויל, וואטעווער ער האלט אז זיין גאול איז גייט ער עס טוהן, אויפשטיין אינדערפרי און עס טוהן, איז דער מענטש וואס האט געארבעט אין די ווינטער און דער צווייטער מענטש האט נישט געארבעט, הגם אלע פעלדער זענען געווארן פארשוועמט אין די רעגן דארט, איז נאך אלץ א בעסערע מענטש, האט נאך אלץ א בעסערע לעבן, איז נאך אלץ מער מענטש, דאס גאול סטיל ווארקס איווען דאו איט דידענט ווארק אין די לעוועל וואס דו האסט געמיינט אז עס האט געדארפט ארבעטן, וואס איז טאקע א פראבלעם.

א משל בעסערע קאר. אוודאי, ער פארקט נישט. א מענטש, אבער סוקסעס, סוקסעס. ניין, זיין, זיין, דער מענטש איז געווען א בעסערע מענטש. זיין מענטש. האבן, יו עדעד א ווארד, האבן. ווי געווען האבן.

נאך דעם וועסטו פרעגן אז אז דו דארפסט טרייבן א קאר אן קיין געז, אויב איך האלט ס'איז א גוטע קאר, פארט אן, בעסער ווי ווי זיין געז? דאס איז נישט די משל, ווייל דו לייגסט אריין געז און די קאר גייט נישט פארן, אויב עס איז געפארקט. איך האב נישט געזאגט אז פארן, אויב ס'איז דא א קאר וואס פארט אן געז, און ס'איז, און ס'איז א גוטע קאר, אפילו א בעסערע קאר ווי וואס פארט מיט געז, אמת? און נאכדעם קומט איינער און פרעגט אבער וויאזוי האט ער געז? דו פארשטייסט אז ער פרעגט נישט צו דער זאך קיין קשיא רייט? אקעי. אין די זעלבע וועג, אין די זעלבע וועג, איי מיר, אין די זעלבע וועג אויב ס'איז דא אזא זאך ווי אז דאס הייסט א גוטע מענטש, אויב ס'איז דא אזא זאך, יו קען זיך דינגען אז דאס איז נישט די גוט, באט דעטס ריעלי וואט יו אר דואינג נאו. אויב ס'איז דא אזא זאך אז א גוטע מענטש איז נישט פויל, ס'איז פארט אוו די ליסט אוו בינג א גוטע מענטש, אקעי? נאכדעם פרעג, קומסטו מיך נאכדעם פרעגן, און גראדע, אויב מ'איז, וויאזוי ווערט מען נישט פויל? וואס מיינט זיין נישט פויל? ארבעטן ביי די פעלד און אויפשטיין אין צייט, איך ווייס נישט וואס. אבער די פוינט פון דעם איז איין מינוט. ניין זיין גוט האט נישט קיין מעלות, זיין גוט איז די ריזאן פון אלע אנדערע מעלות. אקעי? אויב ממילא זאג איך זאג איך דיר. וואס איז געווען א גוטער מענטש, פרעגסט פרעגסט מיך ווייטער אבער וואס האט ער פון דעם? מען האט נישט פון מען האט נישט פון זיין גוט. האבן גוט איז נישט פאר האבן, האבן האט מען פון זיין גוט.

ער האלט אז א גוד לייף איז פונקט דאס. וואטעווער א גוד לייף איז, הי העז סאם איידיע אוו וואט איט איז און דעטס וואט הי'ז ווארקינג טוארדס. דעטס די דעפינישן אוו וואטעווער איט איז. רוב מענטשן זענען צומישט, איין טאג איז עס דאס איין טאג איז עס יענץ, בסדר, סאו וועגן דעם איז ער צומישט. באט איף דעט דאזנט ברינג פלעזשער, אגעין, יו אר עסומינג דעט פלעזשער איז די אנלי גוד טינג, באט דו האסט נישט פריער פשוט פריער געמיינט זאגן אז עס איז נישט. איך זאג נאר א שיעור, איך זאג נישט, אגעין, אויב דו האלטסט אז פלעזשער איז די גוטע זאך, איז עס אן ענין פון ענווה, זוך פלעזשער. אבער דאס איז נישט די שאלה. עס איז א גאר שווערע עבודה ביי דיר צו זוכן פלעזשער, דזשאסט טו בי קלער. עס איז א שווערע עבודה. אונז לעבן נישט אין א עולם וואס עס קומט פלעזשער גרינג. מיר לעבן אין א עולם וואס פלעזשער איז אדער צדיקים גמורים אדער רשעים גמורים, אזוי ווי די גמרא זאגט. די נארמאלע מענטשן האבן נישט פלעזשער.
סאו זאגסטו אז זיין גוט דארף עכט ברענגען פלעזשער? ניין איך האב נישט דאס געזאגט. איך האב נאר געזאגט אז גוט איז די אנדערע ווארט פאר די בעסטע זאך וואס וועג ווי די זאך קען זיין וואס ער איז. און וואס געשעט ווען ס'איז די בעסטע? ניין, עווריטינג עלס געשעט פאר דעם. יו אסקינג א בעקווארדס קוועשאן, יו אסקינג די קוועשאן וואס יענער האט געפרעגט, ווי איז די פערד וואס פירט די באן? דו פארשטייסט? א באן פארט אן א פערד. ניין ניין, ס'איז א, יו האוו טו געט דעט יו אסקינג א בעקווארדס קוועשאן. מיט א משל אן א משל, נישט קיין חילוק. וואטעווער די זאך איז וואס אלע זאכן זענען תורה, דאס איז וואס איך רוף גאט. דאס איז די דעפינישן פון די ווארט גוט. ס'איז נישט פאר עפעס אנדערש. אויב א קאר איז נישט גוט, קען זיין ביי די וועי אז ס'וועט זיין זאגן אז א קאר, די גאנצע זאך איז נאר צו פארן, אבער ביי די וועי א קאר יו העוו טו אינקלוד די פארערס פון די קאר. ווייל אפילו פארן פון א קאר איז נישט קיין טוב אמיתי, רייט? ס'נישט, פארן, רוב מענטשן פארן נישט סתם פאר שוואוילטאג, אויב יא איז אפשר סתם סתם ס'איז טאקע דא. אבער מ'פארט נישט פאר שוואוילטאג נאר מ'פארט אנצוקומען עפעס, סאו דעטס נאט ריעלי וואט יו אר אבאוט, רייט? א קאר איז נישט וועגן זיין א קאר, סאו קארס אר נאט אבאוט דעמסעלף, סאו דעי דאנט ריעלי עקזיסט, רימעמבער? קאז קארס אר נאט אבאוט נאט טאוארדס דעמסעלף.

דאס וואס דו זאגסט מיך ס'נישט דא אזא זאך ווי א גוטע קאר. ס'נישט קיין גוטע משל. איין מינוט, דו האלסט אז ס'נישט דא אזא זאך ווי א גוטע קאר? ס'מאכט נישט סענס צו רעדן וועגן גוטע קאר? ווייל מ'רעדט ווען מ'רעדט פון א גוטע קאר רעדט מען כלפי אנקומען פון איין פלאץ צום צווייטן. נאכאמאל, סאו ס'איז די תכלית. ס'איז ש י, ש י, לאמיר זאגן, און לגבי דעם איז דא גוטע, איין מינוט. כלפי א זאך וואס ענדיגט זיך, כלפי א תכלית. איך פארשטיי נישט פארוואס נישט. איך פארקערט, וואס איך זאג דיך איז אז גוט מיינט אז עס טוט, ס'איז שלם, רייט? ס'איז ממלא זיין תפקיד. דאס איז די דעפינישן פון גוט. דער איז נאו אדער דעפינישן פון גוט.

וואס מאכסטו אזוי? יור האול איז סאו יוזד טו, עגעין, יור סאו יוזד טו, ענק אלע זענען משונה'דיג, איך וויל נאר זאגן, איינער קען מאכן שיין. דאס איז אלעס עסומינג א שאך שפיל וועלט. א וועלט ווי גארנישט איז נישט גוט, נאר לויט וואס איינער עס איז מחליט. אונז האבן די גאנצע צייט געזאגט אז ס'איז דא א קלוגע וועלט, וואס טראכט נישט אזוי, וואס טראכט אז זאכן קענען האבן א קאנעקשאן איינער די צווייטע וועגן וואס זיי זענען נישט וועגן וואס איינער האט פונקט מחליט געווען. דו פארשטייסט? אנדערע ווערטער, א גוטע קאר איז נישט א קאר וואס טוט וואס איך וויל, א גוטע קאר איז דא אזא זאך וואס הייסט א קאר, און ער איז א גוטע קאר, אויב איך בין א צודרייטער און איך זאג איך וויל אז מיין קאר זאל פארן זאל שטיין אויפן קאפ, אקעי, בין איך א בטלה דעתו אצל כל אדם, כ'האב נאכאלץ נישט קיין גוטע קאר, כ'האב א גוטע, עפעס אנדערש, עפעס א נייע בריה בפני עצמו וואס איז נישט קיין קאר, אבער א גוטע קאר האב איך נישט, יו קענט טשעינדזש דיס ביי יורסעלף. יא ווייל קאר איז א געוויסע טול אין די וועלט פאר א געוויסע צייט. זייער גוט, זייער גוט, און א מענטש, און עניטינג עלס איז אלסא לייק דעט? איטס סאמטינג וויטש העז סאם קיינד אוו בעינג, ס'איז געמאכט פאר עפעס, ס'איז א סערטען קיינד אוו זאך, א גוטע קאפ איז א זאך וואס האלט וואסער, אויב ס'האלט נישט ס'איז מוציא, ווי ס'שטייט עפעס אין כלים ביי די באטעם אדער דאס, אויב ס'לאזט ארויס וואסער וויפיל מער וויפיל די שיעור איז עס אויס קאפ, אקעי? ס'איז א שלעכטע קאפ, א רשע, דאס הייסט א רשע, אין עולם הקאפ איז ער א רשע, איך מיין ערענסט. זעלבע זאך א מענטש וואס לאזט ארויס מער וואסער וויפיל א מענטש קען ארויס לאזן וואטעווער עס דארף טון איז ער א שלעכטע מענטש, דאס הייסט א שלעכטע מענטש. קענסט פרעגן וואס טאקע וואס איז טאקע א מענטש פאר, דעטס וואי ווי האו טו נאו וואט איז א מענטש, דעטס אלל דיס האול שיעט, דעטס וויי אלל די האול די, דאס איז קיינד אוו הקדמה צו עפעס, דאס איז די גאנצע זאך, אז אויב מ'ווייסט וואס איז א מענטש, מוז מען וויסן וויאזוי מען קען זיין א גוטער מענטש, אויב מען ווייסט נישט וואס איז א מענטש, ווייסט מען טאקע נישט וואס קען זיין א גוטער מענטש, מ'קען זיך פארשטעלן אפשר א מענטש. אה, יו נאו וויי? נע נע נע, כ'על דיך זאגן פארוואס, כ'על דיך זאגן פארוואס, האסט נישט געלערנט שמונה פרקים, ס'שטייט נישט אין שמונה פרקים. ווייל דו רעדסט פון די ראנג לעוועל פון מענטש. א חולה איז נישט קיין שלעכטער מענטש ווייל מענטשהייט איז קיינמאל נישט קראנק. אבער פארקערט זאגט מען יא. פארקערט זאגט מען איין מינוט. איז א שלעכטער מענטש איז א שוואכער מענטש. יו ווערי יוזט טו יו ווערי יוזט טו עקזעקטלי. ענק זענען זייער צוגעוואוינט צו די מאדנע וועג פון טראכטן וועגן גוט נישט שלעכט. אז ס'האט נישט צוטוהן מיט זאכן. דאס איז אלעס לשיטתו זיין אקעי שלעכט אגעין יו אר טינקינג אוו מארעלי בעד ער האט נישט געטוהן גארנישט שלעכט בסדר דאס איז נישט די עיקר עיקר שלעכט עיקר שלעכט מיינט ניין ס'איז נישט אה די חילוק איז פשוט די חילוק איז פשוט אז ס'איז דא א חלק מענטש און אזוי ווי קוק אין שמונה פרקים אין פרק א' וועסטו זעהן ס'איז דא מענטש איז מענטש די זאך וואס הייסט מענטש דעטס ווער ווי האוו טו געט טו איך זאג יעצט די שיטה שמונה פרקים אדער פלעגט דעם עס פון דעיס די זאך וואס הייסט מענטש צו זיין א גוטע מענטש האט אסאך לעוועלס צו זיין א גוטע מענטש איז קודם צו זיין א גוטע. שטיין, אקעי? נאכדעם צו זיין א גוטע גראז, אקעי? די לעוועל פון זיין א גוטע גראז איז ווי מענטשן ווערן קראנק, אקעי? דעטס נאט וואט ווי קאל איט, די רמב"ם זאגט דעס דיפרענס צווישן מצוות און עבירות אדער טוב אדער רע, מאראל. פארוואס? ווייל אזוי ווי גראז איז נישט שלעכט, איז נישט נישט שלעכט, ס'איז יא שלעכט, מ'קען זיין א בעסערע גראז, א מענטש איז קראנק זאל ער גיין צום דאקטער, ס'איז נאט גוד פאר יו טו בי סיק, איז איט גוד פאר יו טו בי סיק, איז גוד פאר א פערסאן טו בי סיק, נאו איטס בעד, רייט? איטס בעד טו בי סיק, זייער גוט, אבער דאס איז נישט ה ה די עיקר הגדרה פון א מענטש. דעטס וויי ווי דאנט קאל הים א בעד פערסאן, ווייל ווען מיר זאגן בעד פערסאן מיינען אונז די מענטש שבוי, די מענטש שבוי איז נישט קראנק, די צומח שבוי איז קראנק, אדער די בהמה שבוי, איז א ליטל מאר קאמפליקעיטעד אפטער הי העז בעד מידות. עקזעקטלי, וואטעווער איט איז, די עדות פון מענטש. ניין, ביקאוז דעי סטופיד, דעטס די, יו אר טאלקינג אבאוט א דיפרענט קיינד אוו סטופידיטי. קאוז די קיינד אוו סטופידיטי יו אר טאלקינג אבאוט איז א פראבלעם אין היז באדי און א פראבלעם אין היז מיינד. נאט א פראבלעם אין היז שכל. אוואדע אוואדע. א אלטע רבי וואס איז קאליע איז נישט א רשע ער איז פשוט אויס מענטש. הי דאזענט עקזיסט ענימאר איז דעד. איז חשוב כמת. די זעלבע זאך איז חשוב כמת. ער איז נישט קיין מענ ער איז נישט קיין די גוף שבו ארבעט נישט. נישט זיין זיין זיין נשמה זיין נשמה איז וואטעווער ס'איז. דאס איז נישט מענטש. דאס וואס אונז רופן מענטש איז דאס וואס א מענטש טראכט און פארשטייט באופן פון מענטש, נישט באופן וואס וואס א מאשין ארבעט און ס'קען טראכטן, דאס איז נאר א היכי תמצא פאר דעם און סאו אן, איך קען נישט אלע אלע פרטים, באט די פוינט איז דאס איז זשאסט קאנפיוזד דאס וואס אונז רופן געוויסע סארט רע, געוויסע סארט נאט ביאינג ממלא תפקיד רופן אונז שלעכטע מענטש איז וואס ווייל אונז מיינען צו זאגן א געוויסע לעוועל פון שלעכטע מענטש, לאו דווקא שכל, אוודאי נישט שכל, נישט נאר שכל, שכל אין א געוויסע סענס פון שכל. ענד דעטס אלל, דעט באט און די יסוד וואס איך מיין די הגדרה פון שלעכט איז נישט קיין אנדערע הגדרה, ס'נישט דא עפעס א נייע סארט שלעכט וואס איז וואס איז מאראל שלעכט, ס'איז די זעלבע סארט שלעכט ווי אלע ווי שלעכטע קארס און שלעכטע קיך, און של און נישט זיין געזונט, פאר דעם זאגט די רמב"ם און אלע חסידישע ספרים אז א מענטש א רשע איז א חולה נפש, אמת? כשם שיש בגוף חולי מחלה ובריאות וואטעווער איז כך יש בנפש, און הי מינס עס ליטערעלי. א קראנקע גוף איז א גוף וואס טוט נישט, ער גופט נישט גוט, רייט? ער עסט נישט און ער גייט נישט ארויס און ער וואקסט נישט און אזוי ווייטער. און א קראנקע נפש טוט נישט די זאכן וואס א נפש, און איף יו וואנט טו נאו, די סעים טינג, זאגט די רמב"ם, זאגט דער רמב"ם אין שמונה פרקים, קוק אריין, לאמיר זען אויב איך קען טרעפן די לענגוויטש ווי ער זאגט דאס עקזעקטלי. אקעי. ואתה יודע, אקעי?

אויסהיילן די נפש, ס'דא א גוף וואס ער דארט אים היילט אויס א דאקטער, און ס'דא א נפש וואס אים היילט אויס א מתקן די מידות, א חכם, איז כמוהו, יעצט, כמו שהרופא אשר ירפא הגופות צריך שידע תחילה הגוף אשר ירפאהו בכללו, דו ווילסט אויסהיילן א גוף דארפסטו קודם לערנען הלכות גוף, דאס זאגט דער רמב"ם זייער אינטערעסאנט, ער האלט, אפשר היינט האלט מען נישט אינגאנצן אזוי, אפשר יא, איך ווייס נישט, אז דו ווילסט זיין א דאקטער, דו ווילסט אויסהיילן. א מענטש, קודם דארפסטו וויסן ביי די וועי, בכללות די גאנצע די גאנצע גוף, נישט אפילו דו ווילסט זיין א דאקטער, דו קענסט נישט זיין קיין, א דאקטער איז נישט קיין, ער איז נישט קיין מעקעניק, ס'הייסט נישט א דאקטער איז איינער וואס ווייסט, דאס האלט ער אז א דאקטער איז, ס'הייסט כ'האב א, כ'ווייס וואס נאך, כ'האב א קאפ וויי, זאגט מען א דאקטער נעם טיילנאל, דאס דער דאקטער האט מיך גארנישט אויסגעהיילט, דאס איז נישט קיין דאקטער, אקארדינג טו די רמב"ם. די רמב"ם האט א סערטן רעשאנעל אנדערסטענדינג וואס מיינט זיין א דאקטער, א דאקטער דארף דאך וויסן וואס מיינט געזונט, א געזונטע מענטש פאר ער קען מאכן א פאר ער קען דיך אויסהיילן רייט? אין אנדערע ווערטער דו, ווייט, דו האסט געלערנט אין אנדערע ווערטער ווייל ס'קען דאך זיין אז איך האב א קאפ וויי און ס'איז גוט, וויאזוי ווייסטו אז ס'איז ראנג צו האבן א קאפ וויי?

ס'דא אז מענטשן זיי גייען מיין יונגעלס פיס איז קרום אקעי, דארף די דאקטער וויסן וויאזוי ארבעט יונגלעך'ס פיס, עס קען זיין עס איז געמאכט צו זיין קרום נאר ער האט עפעס א ג'וק ער וויל נישט ס'זאל זיין קרום אויב ער וועט עס אויסהיילן איז ער קרום רייט? איז דא איינער אין עפעס א קולטשער איז דא א מנהג אז מען זאל האבן קליינע פיס ממילא דארף מען צוברעכן יעדער איינעם'ס פיס, זיי זענען זייער משוגע אמת? וואטס ראנג וויט זעם? מ'מאכט א ברית מילה, יא. וואס איז ראנג מיט די חברה וואס אין טשיינע וואס זיי מאכן, וואס זיי האלטן אז א מיידל דארף האבן קליינע פיס, און זיי האלטן אז ס'איז א פראבלעם, א אדם השלם, דאס שיטת טשיינע, ס'איז געווען אמאל אזוי, אז א מיידל דארף האבן זייער קליינע פיס, זאלסט קוים קענען גיין אויף אים. נישט קליינע, נאר אויסגעבויגענע. וואטעווער, עפעס אזוי. יא, דער נאטור, ווייט. אקטשעלי יא, ס'איז, אקעי. הילס. און וויבאלד רוב מענטשן ליידער זענען קראנק, דארף מען זיי צוקוועטשן ווען זיי זענען קליין אז ס'זאל נישט וואקסן. מ'מאכט א לאך אין די אויער. נאך זאכן יא. סאו דיס איז נאט די וואטס ראנג די דאקטער, עס קומט צו אויב א דאקטער איז נאר פראקטיש יא, קומט ער צום דאקטער, די דאקטער זאגט יא, דו זאגסט אז דאס איז פראבלעם, איך וועל עס פיקסן, איך וועל דיך צוברעכן דיין פיס יא. באט די דאקטער איז די אפעזיט פון א דאקטער רייט? פארוואס איז וואס פעלט אים די דאקטער? ס'פעלט אים ידיעת הגוף רייט? ער ווייסט נישט וואס איז א העלטי גוף. אקעי, אדער די, מ'האט געפרעגט די קשיא אבער איז מילא. די פוינט איז. לויט די אויב די אויב די אויב וואלט געוואוסט וואס א געזונטע גוף איז אז פיס דארף מען קענען גיין אויף, אינטערעסאנטע הגדרה, פיס אר מעיד טו וואלק אן, און יענער האלט נישט אזוי, פיס אר מעיד טו בי ביוטיפול, איטס אלל דיפרענט שיטה אוו וואט א פוט איז, דעפענישן אוו א פוט איז דיפרענט, ער האלט אז פיס פון א מען איז געמאכט צו גייען און פיס א פרוי איז געמאכט צו זיין שיין, און שיין ביי אים איז קליין. ממילא מאכט ער די פיס קלענער. כדי צו זיין א דאקטער, דאס איז נישט קיין דאקטער, דאס איז אפאזיט פון א דאקטער, דאס איז ממש א א וואטעווער די אפאזיט אוו א דאקטער איז דעטס וואט דעט פערסאן איז, רייט? דאזענט נאו חכמת רפואה, הי נאוס סאם אדער חכמה. סאו אין ארדער טו בי מרפא די גוף יו פירסט העוו טו נאו וואט די באדי איז, וואט איטס פאר, רייט? אז ס'גייט קומען א דאקטער און דיר ארויסנעמען דיין בויך, ווייל ער ווייסט נישט וואס בייכער טוען, רייט? און אין ענשענט אידזשיפט דעי יוזט טו טעיק אוט די מאמי'ס ברעין קאוז די ברעין איז דזשאסט מעקס די באדי וועט און ס'איז וועיסט אוו טיים, איז ער נישט קיין דאקטער רייט? אינגאנצן צומישט, אויב ער טוט עס אין א לעבעדיגע מענטש. בקיצור אזעלכע טעותים אבאוט וואט א באדי איז פאר רייט? און אין אידזשיפט פלעגט מען טראכטן אז די מח איז סתם אזא טישו וואס איז פאר ס'א שאד די צייט. ווער טראכט דאס? און די הארץ אוודאי אזוי שטייט אין תורה און נאכדעם די רמבם און און. און די קידניס כ'ווייס ווי מ'טראכט. און ממילא ווען מ'האט געמאכט א טויטע מענטש, מ'האט געוואלט פרעזערוון די עיקר פון די מענטש, ווייל מ'האט געהאט גיין אין גן עדן, די מח איז די ערשטע זאך ארויסגענומען. חומש? עפעס אפיקורס ספר. אה, כ'וועל ענק אויך זאגן טאקע וועגן די סדר, איין מינוט. איז איז נעמט מען ארויס די מח, איז דיס גיי איז נאט, אקעי מ'רעדט פון א טויטע מענטש, סאו ברוך השם נאטינג בעד העפענד, באט איים שואר לעבעדיגע מענטשן האבן אויך אזוי געהארגעט וועגן אזעלכע איידיעס, רייט? ווייל דו ווייסט נישט וואס א מח איז.

דער רמבם זאגט בפירוש אין די הקדמה פון שמונה פרקים אז דאס איז נישט זיינע חידושים, דאס איז חידושי אחרים, און עס איז אמת, ס'איז נישט קיין חילוק, און איך ווייס ווער די סאורס איז, און דארט שטייט אזוי. סאו, און ממילא דארף מען זען א גוף. דיס איז טרו, דיס איז, די שמונה פרקים איז קאפי פעיסט פון אלפאראבי בוק קאלד עיפאריזמס אוו א פאליטישאן, סאמטינג לייק דעט, פרקי מדינאי רופט מען עס אויף לשון קודש, און כמעט זייער אסאך, כמעט אלעס אין די ערשטע צוויי פרקים איז ליטערלי קאפי פעיסט פון דער, און דעטס א סאמערי אוו די עטיקס, און אין די עטיקס דעט סעיס דיס ארגומענט אבאוט די דאקטער, און די מפרשים זענען עס מסביר דארט אזוי, אויך דארט איז עס אביסל נישט אזוי מפותח ווי איך מאך עס, אבער דאס זענען זיי מסביר. די רמבם עטליסט האלט אז א גוף דארף זיין געזונט און בלייבן לעבן, רייט? נישט קליר.

יו דאנט קנאו איווען וואט דעט ליטעל טינג דאז, יו קענט דזשאסט טעל מי איים פיקסינג די פלאמינג, א פלאמינג איז א פארט פון א גאנצע סיסטעם. אבער דאס איז נאך א נאך א נושא, באט איט אלל קאמס אוט אוו די סעים טינג אין די זעלבע וועג, באט וואס איך טריי דא צו זאגן איז א הגדרה, דאס די די תיקון הגוף תיקון הנפש תורה, די רפואות הגוף איז נישט עפעס א ווערטל וואס איינער איז איינגעפאלן, ס'איז א טיפע לומדות, ס'זאגט אז די זעלבע זאך וואס א דאקטער טוט פאר די לעוועל פאר די גוף, ער ווייסט קודם וואס א גוף איז, וואס א גוטע גוף איז, קודם כל וואס א גוף איז, און דערפאר נאוס וואט א גוד וואן איז, דעט דאס וואט א גוף איז סופאוזד טו דו, און דערפאר איף איטס בראוקען, און אזוי ווייטער, נישט נאר, ביי די וועי נישט נאר אז עס איז בראוקען, ביי די דאקטער, ביי די רמב ם רפואה אינקלודט אויסאו דייעט, רייט, טינגס לייק, לכתחילה, נישט נאר בדיעבד, א דאקטער זאגט דיך אויך ווי אזוי צו לעבן, הלכות דעות, רייט, וואט טו איט, וואט טו, צי זאלסט סמאוקן, צי זאלסט עסן פעטס אדער נישט, און אזוי ווייטער, דאס איז האו טו ליוו, האו טו ליוו אן א באדי לעוועל, און די רמב ם עקטשעלי אין הלכות דעות אנלייק וואט הי דאז אין הלכות, שמונה פרקים ווי ער זאגט דאס איז נישט קיין מצוה, ער מאכט יא אפן א מצוה. אז בריאות הגוף איז א מצוה? וויטש מצוה איז איט? שמייסן אויס? קאם אן, ס'איז אפן א פסוק? וועלכע מצוה איז עס? שטייט א פסוק נישט אין כסיל? רמב ם זאגט שוין אז עס איז מצוה נישט מאבד ענבל. עניוועי, ער זאגט ס'איז מדרכי ה', ס'איז א מצוה פון והלכת בדרכיו. דער אייבערשטער האט געמאכט די גוף זאל ארבעטן, מאך אז די גוף זאל ארבעטן. ס'איז די רמב ם. אויב איך געדענק גוט. באט די פוינט איז אז ס'איז א מצוה אין די סענס, אין די זעלבע סענס ווי עניטינג עלס איז א מצוה, זשאסט טו בי קלעיר. געווענליך רופט מען נישט דאס עכט מצוות, באט ס'איז יא דא א געוויסע בחירה, א מענטש קען זיך טשוזן צו עסן שלעכטע עסן, ער וועט ווערן קראנק, סאו אין די סענס איז עס א מצוה. אין אנדערע ווערטער דאס איז לייק א מאראל, וואס אונז רופן מאראל, אבער די פוינט איז די עצם זאך איז, באט איי'ם דזשאסט טרייען טו מעיק סענס טו סעי דעט איטס א מצוה, די ריזען וויי אי טינק איט מעיק סענס איז ביקאוז הי טינקס דעט אלל מצוות אר די סעים קיינד אוו טינג, דער איז נאו ספעשל טינג קאלד מצוה, ווייל די אייבערשטער איז געקומען אויף הר סיני געבן מצוות, מצוות זענען נאר אויב ער איז געקומען.

באט עגעין די פילינג, עגעין איך קען נישט איבערחזרן דאס, לאמיר ענדיגן דאס, און ממילא די זעלבע זאך ווי די וואס זענען עוסק מיט גוף אדם רייט, וצריך שידע אילו דברים יחליא וישמר מהם, ואילו דברים יבריאו ויכוון אליהם, נאכדעם וואס דו ווייסט וואס איז א גוף, ווייסטו וואס מאכט אים געזונט, אנדערע ווערטער וואט פוינטס אים טאורדס, וואס מאכט אים מער א גוטע גוף, א גוטע גוף, נישט אז דורך דעם גייט ער עפעס האבן.

וואס מיינט פיקסן א נפש? יו דאנט נאו וואט איט מיענס, אנטיל יו נאו וואט א נפש איז, צריך שידע נפש אדם בכללה ובחלקיה, און דען יו וויל נאו וואס מאכט אים קראנק און וואס מאכט אים געזונט, אויב דו ווייסט נישט וואס א נפש איז, די רמב ם ליטערלי רייטס א מוסר בוק, און די ערשטע פרק פון זיין מוסר בוק איז, לעט מי עקספלעין יו וואט א יומען סאול איז. די ערשטע צוויי פרקים אדער די ערשטע פרק? די ערשטע פרק בעיקר. און ער זאגט אז איך קען דאס און דאס, אבער איך וואלט דאס און דאס נישט געטון, אנדערע ווערטער א נארמאלע מוסר ספר טוט דאס נישט, ווייל ביי אים די ערשטע די אייבערשטער האט געקומען און געזאגט מען זאל אזוי טון, דאס איז גוט און דאס איז שלעכט ענד איטס דזשאסט ביי אין א רענדאם וועי גוט אדער שלעכט, באט אויב דו פארשטייסט אז גוט אדער שלעכט קען נאר זיין פון א געוויסע זאך, קען נאר זיין צו זיין א גוטע זאך גוט, דער איז נאו גוד דעט העפענס ביקאוז סאמאן דיקריס איט טו בי גוד, רייט? ס'איז גוט ווייל ס'איז גוט פאר די זאך, ס'איז די תכלית די שלימות פון די זאך, ווי מ'רופט עס, דערפאר איף יו וואנט טו נאו וואט גוד פאר סאמטינג איז יו האוו טו נאו וואט די טינג איז, רייט? ענד איף יו וואנט נאו יו וויל סעי טאטעלי ראנג טינגס, רייט? ממילא פאר מ'לערנט מוסר, די ערשטע פרק פון ספר מוסר איז וואס איז דאס א נפש פון א מענטש? און וואטס די דעפינישן אוו בינג א גוד פערסאן אין די מוסר סענס טו פולפיל די פאנקשענס צו טוהן די זאכן וואס מענטשן זענען געמאכט צו טוהן גוט דעטס איט און עס סטאפט דארט ס'גייט נישט ווייטער וואס מיינסט ס'קען נישט גיין ווייטער ס'קען נישט גיין ווייטער גארנישט וואס איז גוט סטאפט האט נישט א ריזען פארוואס ס'איז גוט גוט איז די ריזען פארוואס אנדערע זאכן זענען יא די ריזען דו ווילסט אבער נישט האבן די ריזען ניין ס'נישט דא ס'נישט דא ס'מאכט נישט אפילו עגעין ס'מאכט נישט סענס צו זאגן און פארוואס איז גוט גוט. גוט איז גוט ווייל ס'איז א גוטע פון עפעס אנדערש. א גוטע קאפ איז דזשאסט א גוטע קאפ, ס'איז נישט א גוטע קאפ ווייל איינער וויל טרינקען פון דעם, דאס מאכט עס נישט קיין גוטע קאפ, ביי די וועי אפילו אין די דזשענעראל סענס מעיבי איט דאזענט העוו גודנעס ביקאז איטס אנלי א טול פאר סאמטינג עלס, באט בתור קאפ, אויב די קאפ וועט מיך קומען פרעגן וויאזוי קען איך זיין א גוטע קאפ, ער דארף בכלל נישט וויסן וואס מענטשן טוען מיט קאפס.

איי דידענט לערן די קאנסעפטס דעט מעיק דיס מעיק סענס. סאו און דערפאר אזוי ווי איינער וועט מיר קומען זאגן ממש איך דארף מאכן א איסור, מ'טאר נישט קיינמאל פרעגן אז ס'נישט ריכטיג, מ'דארף פרעגן זיי מיך מסביר וויאזוי דאס מאכט סענס. ווייל נישט קען מען סתם מ'שמועסט אין די לופט. און איי קען איך האב נישט קיין פראבלעם דיך זאגן אז דאס אלעס איז ראנג. באט ווען סאמען סעיס איט דאזענט מעיק סענס, אלל דעיר סעיאינג איז אז ליטערלי, איך האב נישט, ס'איז אזוי ווי איינער, כינעזיש מאכט נישט קיין סענס פאר דיך, רייט? ווייל דו האלסט נישט, קענסט נישט די שפראך. סאו, מ'קען טרייען צו איידענטיפייען וואו וואו די שפראך ס'פעלט אויס, און אזוי ווייטער, עקשעלי דיד א האלף אווער אוו טרייאינג טו עקספלעין דעט, באט אז נישט מוז מען עס איבער חזר'ן און אזוי ווייטער, באט דאס איז נישט, פוינט איז, די גודנעס אוו א טינג איז דזשאסט, קען נישט זיין מער, קען נישט זיין אוטסייד די טינג, איף איטס אוטסייד די טינג דען איטס נאט די גודנעס אוו דעט טינג איטס סאמטינג עלס. ס'קען נישט זיין, א גוטע קאפ איז א קאפ וואס קאפט גוט, דעטס אלל איט איז. אויב עסט מיר פרעגן און וואס די גאנצע תכלית איז פון זיין קאפס בכלל, דאס איז נישט די קאפס דאגה, דאס איז איינער אנדערש'ס דאגה, די מענטש וואס מאכט די קאפס, באט דעטס נאט וואט מעיקס די קאפ א גוט קאפ. וועמס אנדערש'ס דאגה איז עס? נישט די קאפ. נישט די קאפ. נישט די קאפ. די מעין פאקט איז א גוטע קאפ, נו.

ניין פאקט נישט. עס איז בעסער ווי א גלאזענע קאפ ביי די וועי. איט דאזענט האוו א טעם. איינער האט א תכלית דערפון? עס איז פאר דיר באט נישט בתור קאפ. אגעין יו דזשאסט נאט צדיק צדיק זע נאר אקעי קום הער זיי מיר מסביר אז דו דיסעגריסט מיט מיין דעפענישן איך האב געגעבן א דעפענישן פון גוטע זאכן און לויט דעם מסביר געווען איך האב נישט געזאגט אז דאס איז די איינציגסטע וועג וויאזוי מסביר זיין די גאנצע וועלט איך האב געזאגט ס'איז דא א דעפענישן גוט מיינט ס'טוט וואס ער איז דעטס אלל איי סעד. ניין, און גוט, בשלימות, אינגאנצן, ער איז נישט, דעטס, איך האב נישט געזאגט מער פון דעם, איף יו דיסעגרי וויט דעט דעפינישן, די קאפ איז נישט דיין פראבלעם, דו ביסט נישט מסכים אז דאס איז מיין, דאס איז וואס מען מיינט ווען מען זאגט גוט, דעט וואז די פירסט האלף אוו די שיעור, באט אויב דאס וואס מען מיינט, דעמאלטס די גוטסקייט פון א קאפ טשעינדזשט זיך נישט, אויב איך וועל זאגן איך בין מכריז איך בין די בעל הבית פון אלע קאפס, איך האב זיי געקויפט און אזוי ווייטער און איך בין מכריז אז א גוטע קאפ איז איינס וואס ליקט, נאט גאנא העלפ מי, סטיל גאנא בי א בעד קאפ, מעיבי איי קען אינווענט א ניו קאנצעפט, איך וויל א ספרינקלער, דעמאלטס איז עס א גוטע ספרינקלער אבער נישט קיין גוטע קאפ, דו פארשטייסט? עקזעקטלי, און קענסט, די בעל שם טוב אליינס קען קומען, און די אייבערשטער אליינס קען קומען בעיסיקלי, און זאגן אז א גוטע קאפ איז איינס וואס ליקט, און איז נאט גאנע, איז נאט, איטס גאנע בי סטיל ראנג. איטס טרו. מעייל פילא בקופא דמחטא? ער קען נישט. ווייל ד, ער קען מאכן א נייע זאך. זאגן אז דאס איז נישט קיין קאפ, דאס איז א ספרינקלער. בסדר. א גוטע ספרינקלער דארף האבן לעכער. א גוטע קאפ דארף נישט האבן לעכער. טו דיפרענט טינגס. גראדע די זעלבע שטיקל

דעטס וואט איים סעיד, איך רעד נישט וועלט, גארנישט וועגן וועלכע וועלט ס'איז, וועלכע וועלט איז נאך א שאלה, אלעס בלייבט דא. אויב א מענטש איז א זאך פאר יענע וועלט דען איז ער אויך יענע וועלט אויכעט, אויב נישט נישט, דעטס א דיפרענט קוועשען, דעטס א סעקענדערי קוועשען. מען דארף נישט צוקומען צו א געטשקע וואס מאכט זאכן גוט, דאס איז וואס מען דארף נישט צוקומען צו, ווייל זאכן זענען גוט ביי דעמסעלפס, עווריטינג העז גודנעס אין דעמסעלף, ענד א גוד פערסאן איז דזשאסט א גוד פערסאן, כפשוטו.

איך האב נישט געזאגט. וואס איז ערענסט? ווי קאווערט ער דאס? איך האב דיר געזאגט דריי מאל וואס איך האב געזאגט. איך האב געזאגט אז מען דארף נישט איינער זאל דיסיידן, נישט אז מען דארף נישט, מען קען נישט אז איינער זאל דיסיידן וואס מיינט א גוטער מענטש. אנלעס הי מעיקס א ניו טינג דעטס נאט א מענטש. דער מענטש וואס אונז קענען, אונז קענען זען וואס ער טוט, אונז קענען פראנט אויספיגערן וואס ער טוט, אדער וואס ער איז, און לויט דעם גייט מען פארשטיין וואס מיינט צו זיין א גוטער מענטש. און דער אייבערשטער אליינס קען נישט קומען און מאכן א צדיק פאר א רשע אין די סענס. רזין דרזין! דעטס אלל. יעצט וואס איז טאקע א גוטע מענטש? צו ס'איז אויף עולם הזה, צו ס'איז צו פרעסן, צו ס'איז צו מאכן די מערסטע געלט, צו ס'איז צו זיין די קלוגסטע, דיס אר דעס איז פעיר קוועשן. נאו יו אנדערסטענד וואט די קוועשן עקטשעלי איז און וועיר יו העוו טו פיינד די קוועשן. אויב א מענטש איז אזא מאשין צו האבן פלעזשער, דעמאלטס איז אזא זאך וואס האט פלעזשער, דעמאלטס איז דארף מען זוכן פלעזשער. אויב א מענטש איז אזא זאך צו מאכן געלט, דארף מען זוכן געלט. אויב א מענטש איז אזא זאך, נאך אזוי ווייטער.